פרעגט די גמרא, עדים זוממים דממונא הוא ליתני, עדים זוממים דאס איז געלט, דער כלל איז אזוי, דער וועלכער באצאלט מער ווי דער שאדן איז כפל ארבעה וחמישה, דאס איז קנס, אדער שטענדיג וואס דבר קצוב בתורה, חמישים של אונס ומפתה, די מאה של מוציא שם רע, די שלושים שקלים ווען א שור האט דערהרגעט א עבד, דאס איז קנס, אבער עדים זוממים, דאס איז דאך געלט, ליתני, פארוואס טוט רב אושעיא נישט לערנען עדים זוממים? ענטפערט די גמרא, סבר לה כרב עקיבא, רב אושעיא האלט ווי רב עקיבא, דאמר וואס ער זאגט אין משלמין על פי עצמן, רב עקיבא לערנט אז אויב מ'האט מזים געווען עדות ביי דעם בית דין און מ'האט זיי נאך נישט מחייב געווען צו באצאלן, דער בעל דין האט זיי נאך נישט גערופן לדין מ'זאל זיי מחייב זיין צו באצאלן, און די עדים זוממים זענען געגאנגען צו א צווייטן בית דין, און זיי האבן געזאגט, מיר זענען געווארן מוזם אין דעם און דעם בית דין, דארפן זיי נישט באצאלן, פארוואס? ווייל ס'איז קנס, און מודה בקנס איז פטור, ווייל עס שטייט, אשר ירשיעון אלוקים ווען די בית דין איז מחייב, פרט למרשיע את עצמו, און אזוי ווי דער עדים זוממים איז קנס, און מיר האבן דאך פריער געזאגט ר' אושעיא לערנט נאר ממון, קיין קנס טוט ער נישט לערנען. פרעגט די גמרא, אי סבר לה כרב עקיבא, אויב ר' אושעיא האלט ווי ר' עקיבא, ליתני תרי גווני שור? לויט רב עקיבא'ן דארף מען לערנען צווייערליי שור'ס, ליתני שור דאזיק שור, מען זאל לערנען דעם דין אז שור דאזיק שור, וליתני שור דאזיק אדם, ווייל מיר האבן דאך שוין פריער געהאט די קשיא. האבן מיר געזאגט אז דעריבער לערנט ער נישט באזונדער שור דאזיק שור און באזונדער שור דאזיק אדם, ווייל ביידע זענען דעם זעלבן דין, אבער לויט רב עקיבא'ן איז דאך דא א חילוק, ווייל שור דאזיק שור ווען ער איז א תם באצאלט ער נאר א חצי נזק, און שור דאזיק אדם האלט רב עקיבא אפילו א תם באצאלט אויך א גאנצן שאדן, דתנן, אזוי ווי מיר האבן געלערנט רב עקיבא אומר, רב עקיבא זאגט, אף תם שחבל באדם, א תם, ער האט ער האט נאך נישט געשטויסן קיין דריי מאל הייסט ער א תם, ער האט געמאכט א חבלה אין א מענטש, משלם באצאלט ער, במותר, אין דעם מערער נזק שלם, דארט ווערט דערמאנט אזוי. אויב א מענטש האט געמאכט א חבלה אין שור תם, און דער תם האט געמאכט א חבלה אין דעם מענטש, און דער בית דין האט אפגעשאצט אז דאס וואס דער שור האט געמאכט אין דעם מענטש איז גרעסערע שאדן ווי די שאדן וואס דער מענטש האט געמאכט אין דעם שור, דער אדם האט באצאלט פאר דעם שור וויפיל זיין שאדן איז, דער שאדן איז געווען לאמיר זאגן אויף זיבעציק, באצאלט ער זיבעציק, אבער דער שור האט געמאכט א שאדן אויף די מענטש אַכציק, איז במותר די צען מערה דארף ער צוצאלן, פארוואס זע איך דאך פון דעם אז ער האלט תם שחבל באדם, דארף ער באצאלן א גאנצן שאדן, אויב אזוי זאל ער מיר לערנען באזונדער שור דאזיק שור, און באזונדער שור דאזיק אדם. ענטפערט די גמרא, הא תבריה רבי עקיבא לגזיזיה, ר' עקיבא האט צעבראכן זיין כח, וואס הייסט עס? נישט אלעמאל באצאלט ער א גאנצן שאדן, דתניא, ווארום מיר האבן געלערנט רבי עקיבא אומר רבי עקיבא זאגט, יכול איך קען מיינען אף תם שחבל באדם, אויב איך זע תם שחבל באדם דארף ער צאלן א גאנצן שאדן, קען איך מיינען ישלם מן העליה. ער זאל באצאלן מן העליה, שטענדיג איז דאך דא א דין ביי א תם שהזיק, וואס ער באצאלט א האלבן שאדן, דארף ער באצאלן מגופו פון דעם גוף המזיק, ווי עס זיין דער גוף המזיק איז נישט ווערט קיין האלבן שאדן, למשל דער גוף המזיק איז ווערט פופציג און דער שאדן איז געווען אויף צוויי הונדערט, איז וויפיל איז א האלבע שאדן? הונדערט. און ער פארלירט, נעמט ער נאר צו דעם שור המזיק, כאטש ער האט נישט קיין האלבן שאדן. ביי א מועד שהזיק איז דער דין אז מען באצאלט נישט מגוף השור, נאר מען באצאלט מעלי' פון די נכסים. וואלט איך געוואלט מיינען ווייל תם שחבל באדם באצאלט א גאנצן שאדן זאל ער האבן דעם זעלבן דין ווי מועד און מען זאל באצאלן מעלי'. תלמוד לומר שטייט אין פסוק יעשה לו מגופו משלם, ער באצאלט עס נאר פון דעם גוף פון מזיק, ואינו משלם מן העלי' קומט דאך אויס אז ער באצאלט נישט אלעמאל פאר גאנצן שאדן, נאר ער באצאלט וויפיל דער שור איז ווערט, אזוי זאגט רש"י, אבער דער רש"י איז זייער שווער, תוספות פרעגט טאקע אויף רש"י, אבער ס'איז דאך דאך פארשידענע דינים. אמאל באצאלט ער דאך א נזק שלם, אויב דער מזיק איז ווערט א נזק שלם, לערנט תוספות א צווייטע זאך, מיר האבן דאך, די גמרא זאגט ווייטער אז אלע אבות באצאלן ממיטב, און אויב איז דער חצי מגופו קען ער עס נישט לערנען ביי די אבות, ווייל די אבות טוט מען נאר לערנען די זאכן וואס מען באצאלט מעליה. פרעגט די גמרא, האונס והמפתה והמוציא שם רע, אונס און מפתה באצאלט מען חמישים שקל, דאס איז קנס, א חוץ דעם באצאלט מען נאך נזק, מען באצאלט צער און בושות און פגם. ביי מוציא שם רע איז נאר דא איין זאך, ווייל מוציא שם רע ס'איז דאך גארנישט, מ'האט גארנישט נישט געטוהן, האט נאר מוציא שם רע געווען, דארט שטייט וענשו אותו מאה כסף, פרעגט אויף דעם די גמרא דממונא הוא דאס איז דאך געלט, ליתני זאל עס לערנען רב אושעיא, אבער דאס די קשיא גייט נישט ארויף אויף מוציא שם רע, ווייל ביי מוציא שם רע נישט דא קיין ממון אחוץ די מאה כסף, נאר די קשיא דער עיקר איז אויף אונס און מפתה. ווייל ביי אונס און מפתה נאר די חמישים כסף איז קנס, אבער די אנדערע זאכן אויב ער האט דעמאלט מזיק געווען צו צער צו בושות דאס איז ממון, דעריבער זאל עס רב אושעיא לערנען. ענטפערט די גמרא מה נפשך, אי נזק זאל ער רעכענען אויב ס'איז פארהאן א נזק ביי אונס און מפתה, תנא ליה האט ער עס שוין רב אושעיא געלערנט, אי צער תנא ליה האט ער דאך געלערנט, אי בושת תנא ליה, אי פגם היינו נזק, מה יש לך למימר, וועלכע זאך פארשטייסטו דארף מען לערנען, קנסא די חמישים שקל, וואס דאס לערנט ער נישט רב אושעיא, דאס איז דאך בקנסא לא קמיירי, רב אושעיא לערנט נאר ממון, קיין קנס טוט ער נישט לערנען.

זאגט די גמרא ממה נפשך, אי היזק שאינו ניכר שמיה היזק, אויב א שאדן וואס מען מאכט ס'איז נישט קענטיג אין דער זאך אז מען האט געמאכט א שאדן, למשל א מטמא, אין דער זאך איז נישט קענטיג, צי מדמע צי מנסך, איז אויב שמיה היזק און מען איז מחויב מן התורה, הא תנא ליה נזק, האט ער דאך שוין געלערנט נזק.

איז דאך נישט בכלל נזק, איז דאך דאס נאר מדרבנן, און אויב ס'איז נאר מדרבנן קען איך דאך עס נישט לערנען אין די אבות, ווייל אבות טו איך דאך נאר רעכענען, דאס איז אין תורה, נאר די טייטש איז אזוי, אפילו מיר וועלן זאגן היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק, און די רבנן האבן עס געקנס'עט, אבער די רבנן זאגן, אז מדין תורה איז טאקע לא שמיה היזק און די רבנן זאגן אז ס'איז שמיה היזק, ממילא פאסט זיך עס אויך אריינצוזאגן אין דין תורה, די תורה האט געגעבן א דין נזק און די רבנן זאגן דאס איז אויכעט נזק. איז וואס רבי אושעיא האלט היזק שאינו ניכר צו שמיה היזק לא שמיה היזק?

שטייט שוין נזק, וואס דארף ער דאס נאכאמאל רעכענען? זאגט די גמרא ניין, לעולם וועט ער האלטן שמיה היזק, נאר תנא ער לערנט מיר היזקא דמינכרא, ער לערנט מיר אזוין שאדן וואס איז קענטיג דעם שאדן וואס מ'האט געמאכט, ותנא היזקא דלא מינכרא, אבער אין אמת'ן איז די היזקא דלא מינכרא איז אויך שאדן. פרעגט די גמרא, בשלמא לתנא דידן, דאס וועט זיין גוט לויט אונזער תנא, דער תנא פון אונזער משנה וואס ער לערנט ארבעה אבות נזיקין, תנא מנינא, ער לערנט מיר א צאל ארבעה, למעוטי דרבי אושעיא, וואס איז די טייטש למעוטי, און נישט די טייטש למעוטי אז דאס האלט ער נישט, די תוס' איז מסביר למעוטי ער האלט עס יא, נאר למעוטי ער רעדט נישט פון דעם, ווי מיר האבן פריער געזאגט אה לויט שמואל נאך ער רעדט נאר בנזקי שור, און לויט רב האט דאך די גמרא אויך דארט געזאגט דעם חילוק.

אויב רב חייא גייט מיר דערציילן אז ס'איז דא ער זאגט מיר א מנין פֿיר און צוואַנציק ווייזט אויס אז ס'איז דא אנדערע זאכן וואס איך וואלט געדארפן זיי אויך אריינרעכענען נאר דאך רעכנט ער עס נישט, וועלכע זאכן גייט ער ממעט זיין? למעוטי ער גייט ממעט זיין מוסר, ער רעכנט נישט ווען איינער מסר'ט ער גיסט ער גיט איבער אידיש געלט צו א גוי, און מפגל איז רשי טייטשט אפ דאס ווארט מפגל א כהן וואס האט געשחטן א קרבן פון א איד חטאת לשם שלמים, איז די רשי זייער שווער, קודם כל אומעדום אין גמרא טייטשט מען דאס ווארט פיגול אז ער האט געשחטן א קרבן על מ געטראכט חוץ לזמנו אדער עסן חוץ לזמנו מקריב זיין די אימורין חוץ לזמנו, צווייטנס איז שווער אויף דער רשי, אויב דער רשי דערמאנט נישט חוץ לזמנו, נאר רשי דערמאנט שינוי קודש, חטאת לשם שלמים. נאך א זאך, פארוואס זאגט דער רשי כהן ששחט? שחיטה איז דאך כשר נישט בלויז ביי כהן. א ישראל, נאר דאס קען מען זאגן ווייל נאראמאל ווער שעכט עס? א כהן, און אויב א ישראל שעכט עס די בעל הבית פאסט זיך נישט צו זאגן געמאכט שאדן, ריכטיג ער קען טאקע מפגל זיין אבער וועמען זאל ער באצאלן? נאר די משל וואס רש"י גיבט חטאת לשם שלמים, דער זעלבער דין וועט דאך זיין שלמים לשם חטאת, ס'איז דא א חילוק, חטאת לשם שלמים איז די גאנצע קרבן פסול. מען דארף עס פארברענען מיט פסולי המוקדשים, שלמים לשם חטאת, די קרבן איז נישט פסול, אבער לא עלו לבעלים לשם חובה, אזוי דאך די ערשטע משנה זבחים, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, נאר וואס דען, קען זיין אזוי, ביי אנדערע שלמים איז דאך נישטא קיין שאדן. אויב די שלמים איז נישט געוועזן קיין נדר, נאר די שלמים זענען געווען א נדבה, ער האט געזאגט הרי זו שלמים, דעמאלט איז וועט דאך נישט זיין קיין, האט ער דאך גארנישט נישט געמאכט קיין שאדן, עה ס'איז פסול די קרבן איז נישט קיין קרבן, נאר דעם בעל הבית האט ער נישט געמאכט קיין שאדן. ס'איז גלייך ווי די קרבן האט נישט דער בעל הבית מקריב געווען, אבער ער דארף דאך נישט ברענגען קיין צווייטע, אבער א חטאת איז דאך ביי אלע אופנים דער דין, אז דארט שטייט דאך אין די משנה כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרין אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ מן החטאת והפסח. פרעגט די גמרא וליתני, זאל עס רב חייא אויך רעכענען מוסר און מפגל, ער זאל זאגן ס'איז דא זעקס און צוואַנציק בשלמא מפגל פארוואס ער רעכנט נישט בקדשים לא קמיירי בקדשים רעדט ער נישט אלא מוסר מאי טעמא לא תני פארוואס רעדט ער נישט קיין מוסר ענטפערט די גמרא שאני מוסר מוסר איז עפעס אנדערש דדיבורא דעם שאדן מאכט מען מיט דיבור און אנדערע מאל בעסער געזאגט איז אפילו נישט מיטן דיבור אויכעט ער האט נאר מרמז געווען איז ער אויך א מוסר. ובדיבורא לא קמיירי, ס'הייסט, דארטן ווי ער איז ממש ער נעמט פון דעם אידן ער גיט איבער צום גוי, דעמאלטס איז ער נישט דער חיוב אלס מוסר, דעמאלטס איז דאך דער חיוב ממש ער האט גע'גזל'ט, נאר ווען דער חיוב איז מוסר ער דאך האט גארנישט ניט געטאן נאר דיבור, און פון אזעלכענע זאכן רעדט ער נישט.

אט דער תוספות ברענגט אראפ נאך א שיטה, אין גמרא זאגט א מאן דאמר, רבי יהודה האלט אז שוכר עדים ער זאל דינגען פאלשע עדות, פרעגט די גמרא, והא עדים זוממים, דיבורא דלית ביה מעשה הוא, עדים זוממים, זייער שאדן האבן זיי געמאכט נאר מיט דיבור, אן א מעשה, איך טון און דאך לערנט ער עס. זע איך דאך אז מען לערנט דיבור אויכעט, אויב אזוי איז דאך צוריק די קשיא, זאלן מיר אויך לערנען מוסר? ענטפערט די גמרא, התם דארטן בעדים זוממים, אף על גב דלית ביה מעשה, כאטש ס'איז נישט דא קיין מעשה, רחמנא קרייה מעשה, די תורה רופט עס אן מעשה, דכתיב עס שטייט ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, ער האט דאך נישט געוואלט טון נאר רעדן, רופט עס די תורה אן עשיה. פרעגט די גמרא בשלמא לתנא דידן, דער תנא פון אונזער משנה וואס ער זאגט ארבעה אבות נזיקין תנא אבות מכלל דאיכא תולדות, יעדער אב האט א תולדה, האמער דאך געלערנט פריער די תולדות פון קרן, שטענדיג ווען ס'איז כוונתו להזיק נגיפה נשיכה רביצה בעיטה, די די די תולדות פון שן האבן מיר געזאגט איז נתחככה בכותל און נאך אזוי אלע זאכן, דעריבער רוף איך עס אן אבות. אלא לרב חייא ורב אושעיא אבות, זאל איך אויך זאגן מכלל דאיכא תולדות? תולדותיהן מאי ניהו, וועלכע תולדות איז פארהאנען? תולדותיהן מאי ניהו, וועלכע תולדות איז פארהאנען אין דיע ניין וואס רב אושעיא איז מוסיף? וועלכע תולדות איז דא אין דיע עלף וואס רב חייא איז מוסיף? אמר רב אבהו האט רב אבהו געזאגט דעריבער רוף איך עס אן אבות, כולם כאבות אלע זענען ווי אבות, לשלם ממיטב אז אויב מען באצאלט פעלדער דארף מען באצאלן פון די בעסט פון די פעלדער, דאס איז ביי אלע פיר און צוואנציג זאכן, מאי טעמא פון וואנעט ווייס איך דאס? אתיא איך לערן אפ תחת נתינה ישלם כסף. ס'איז אזוי, ביי שן ורגל שטייט בפירוש אין דער תורה, מיטב כרמו, מיטב שדהו, מיטב כרמו ישלם, שטייט דאך בפירוש אין דער תורה מען באצאלט מיטב, איז אלע ערטער ווי עס שטייט דארט ישלם, לערן איך אפ פון שן ורגל. יעצט די אנדערע אבות נזיקין. ביי שור וואס האט געשטויסן א שור שטייט שלם ישלם שור תחת השור, און דארטן ווייסט מען אז ס'איז במיטב, ווייל איך גלייך צו די אבות נזיקין איינס צום אנדערן, כאטש עס שטייט נישט מפורש ביי שור מיטב, ביי קרן נאר כ'גלייך עס צו צו שן ורגל, און שטייט דארט דערמאנט דאס לשון תחת. בשור שנגח את העבד שטייט כסף שלושים שקלים יתן לאדוניו שטייט דארט א לשון נתינה, און דא אויף בשן ורגל שטייט ישלם, און ביי בור שטייט כסף ישיב לבעליו. אויב אזוי איז ביי די אבות נזיקין שטייט די פיר לשונות. תחת נתינה ישלם כסף, און ביי די אלע אין די אבות נזיקין ווייס איך דאך אז ס'איז פון מיטב, ווייל איך לערן עס אפ פון שן ורגל, טו איך אפלערנען אלע אנדערע צוואנציג אבות נזיקין פון די, ווייל אומעדום ביי די אלע וואס מ'איז מוסיף ווערט דארט דערמאנט איינס פון די ווערטער, אדער תחת, אדער נתינה, אדער ישלם אדער כסף, נאר עס לשון און די די סדר ווייס איך נישט פארוואס, לכאורה האט געדארפן שטיין דאס ערשטע ישלם, ווייל די גאנצע זאך פון וואנען ווייס איך מיטב איז דאך מיטב שדהו און מיטב כרמו ישלם, נאכער זאל נאר שטיין די אנדערע זאכן, און גאר כסף ווערט גאר דערמאנט, פריער ווערט דאך דערמאנט די סדר אין די תורה איז נישט דער סדר אין די תורה ווי עס ווערט דא דערמאנט אין גמרא תחת נתינה ישלם כסף. איז פשטות נאך פריער טאקע תחת שטייט טאקע יתן דוכט זיך מיר שטייט נאך פריער און דאס אליין דארף מען פארשטיין, וויאזוי לערן איך אפ אנדערע אבות נזיקין פון שן ורגל, ווייל ביי שן ורגל שטייט עס לשון ישלם, און ביי די אנדערע אבות נזיקין שטייט נישט דאס לשון ישלם, דארף מען זאגן אז במה הצד ווייל שטייט איין פרשה צו דער אנדער אז איך לערן אפ איינס פון אנדערן. רשי. אין דער משנה האבן מיר געלערנט לא הרי השור כהרי המבעה, פרעגט די גמרא מאי קאמר וואס דארף מען די תנא דאס לערנען אין דער משנה? וואס איז מיר נוגע דאס צו וויסן? אמר רב זביד משמיה דרבא, האט רב זביד געזאגט אין נאמען פון רבא'ן הכי קאמר, אזוי זאגט דער תנא אין דער משנה,

הדר אמר, אויף דעם זאָגט ער, חדא מחדא לא אתיא, איך קאָן נישט אָפּלערנען. פאַרוואָס? ווייל אויב שור, לאָמיר זאָגן לויט שמואלן, אַז מען מיינט רגל, קאָן איך זאָגן מה לרגל שכן הזיקה מצוי, צי לויט רב'ן קאָן איך נישט אָפּלערנען, איך קען זאָגן מה לשור שכן משלם כופר, ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים. שור און מבעה האבן א רוח חיים, איז עס נישט כהרי האש שאין בו רוח חיים? מאי קאמר? וואס וויל דער תנא פון דער משנה מיט דעם זאגן? אמר רב משרשיא משמיה דרבא הכי קאמר, דער תנא זאגט אזוי, לכתוב רחמנא תרתי, זאל מען די תורה שרייבן שור און מבעה, ותיתי אידך מינייהו, און איך וועל אפלערנען פון זיי אש, הדר אמר, נאכדעם זאגט ער חדא מתרתי לא אתי, איינס פון צוויי קען איך נישט אפלערנען. רש י. אויבן די ערשטע שורה, לכתוב רחמנא תרתי, די תורה זאל מען שרייבן שור ומבעה, ותיתי אש מינייהו, און איך וועל אפלערנען פון שור ומבעה אש. דכי פרכת איז דו וועסט פרעגן מה לקרן שכן כוונתו להזיק. איכא למימר מען קען דאך זאגן שן תוכיח, שן איז אין כוונתו להזיק, דאך איז ער חייב, דו קענסט נישט זאגן די סיבה פון קרן וואס איז חייב ווייל עס איז כוונתו להזיק, שן תוכיח. איך ווייס נישט פארוואס כאפט רש י אן מיט קרן, די גמרא האט דאך געזאגט אז לויט שמואל'ן איז דאך תנא שור לרגלו און מבעה לשינו, וואס איז דארף רש י גיין מפרש זיין ווי די הוה אמינא געווען פון גמרא? די גמרא האט דאך דאס געזאגט אז קרן מיינט נישט אין שור קרן לערן איך עס אפ לויט שמואל'ן פון א צד השווה מה לשן ווייסטו פארוואס שן איז חייב ס'האט א חומרא שיש הנאה להזיקו קרן יוכיח כ'קען נישט זאגן די סיבה פון שן וואס איז חייב ווייל יש הנאה להזיקו, זעהסט דאך קרן, אין הנאה להזיקו איז חייב, נאר צד השווה שבהן שדרכן להזיק, אזוי קען איך אפלערנען פון דיע צוויי? זאג איך ניין, דו קענסט נישט אפלערנען פון שור און מבעה ווייל דיע ביידע האבן רוח חיים. ולרב דאמר מבעה זה אדם תיתי הכי וועל איך אזוי אפלערנען כי פרכת כ'וועל פרעגן מה לשור ווייסט פארוואס שור איז חייב שכן כוונתו להזיק תאמר באש עס איז נישט כוונתו להזיק וועל איך זאגן אדם יוכיח שאפילו אין כוונתו להזיק איז דאך אויך חייב כדתנן ווי מיר האבן געלערנט אדם מועד א מענטש איז שטענדיג א מועד בין ניעור בין ישן. וועל איך זאגן מה לאדם, ווייסטו פארוואס אדם איז חייב, שכן חייב בד' דברים, אדם שהזיק אדם איז ער מחוייב פאר חוץ נזק ד' דברים, אבער אש איז נישט מחוייב בד' דברים, איז נישט דא קיין חיוב בכלל, זאג איך שור יוכיח. שור איז נישט דא דער חיוב פון ד' דברים דאך איז חייב הצד השוה שבהן שדרכו להזיק ושמירתן עליך אף אני אביא אש הדר אמר נאכדעם זאגט ער חדא מתרתי נמי לא יסיה אפילו די תורה זאל מיר זאגן שור און מבעה וועל איך נישט אפלערנען דלא ראי קרן און מבעה, ביידע האבן אין זיך דיע חומרא שיש בהן רוח חיים, כראי שאין בה רוח חיים. איך וואלט געזאגט אז די תורה האט נאר מחייב געווען אזא איין זאך וואס האט א רוח חיים, און דאס וואס האט נישט קיין רוח חיים האט די תורה נישט מחייב געווען. אמר רבא, האט רבא געזאגט, וכולהו און די אלע אבות נזיקין וואס ווערן דערמאנט אין דער משנה, אין דער משנה ווערט דערמאנט שויער, אין שור ליגט דאך די דריי אבות קרן און שן און רגל, און מבעה איז אדם, און בור און אש איז דאך דא אין דער משנה זעקס אבות נזיקין, זאגט רבא אז ס'זאל די אלע זאכן אז איינס פון דיע ס'זאל זיין בור מיט נאך א אנדערע זאך, אתיא כולהו במאה הצד, למשל ווען די תורה זאל מיר שרייבן בור מיט קרן וואלט איך געקאנט אלע אפלערנען במאה הצד, ווייל איך וועל אפפרעגן ווייסטו פארוואס בור וואס איז תחילת עשיותו לנזק וועל איך זאגן אז די צווייטע זאך איז מוכיח, ס'איז נישט תחילת עשיותו לנזק, דאך איז חייב. וועל איך אפפרעגן א פירכא אויף דער אנדערער זאך, וועל איך זאגן בור יוכיח, און איך וועל זאגן הצד השוה שבהן שדרכן להזיק, אזוי בין איך מרבה די אנדערע זאכן. פארוואס קרן קען איך נישט אפלערנען, אבער ווי זאל זיין בור זאל שטיין מיט קרן צוזאמען, וואלט איך אלעס אפגעלערנט. נאר ווי זאל שטיין בור צוזאמען מיט שן אדער מיט רגל אדער מיט אש, דעמאלט וועל איך קערן נישט קענען אפלערנען, אבער די אנדערע איך קענען אפלערנען, משום דאיכא למיפרך, דעריבער קען איך קערן נישט אפלערנען, מה לכולהו, ווייסטו פארוואס די אנדערע זענען חייב, שכן מועדין מתחילתן.

ווייל אויב די תורה שרייבט מען נישט קיין קרן, וועל איך דאך קרן אויך אפלערנען אז קרן זאל באצאלן א גאנצן שאדן. און רש"י איז נישט מסביר וואס איז די טייטש מועדין מתחילתן, רש"י זאגט לא אתפרש היכא, א שטייט דאך יא, נאר דארט איז דאך מיינט מען דאך נישט די זעלבע זאך ווי דא, נאר תוספות איז מסביר שכן מועדין מתחילתן מיינט מען שדרכן להזיק, ווייל דער סדר איז אויב מען טוט זיי נישט היטן זענען זיי מזיק, ווי איז אבער קרן? קרן איז נישט קיין מזיק אפילו מען היט אים נישט, ווייל סתם שוורים זענען בחזקת שימור, איי כל זמן דער שור איז נישט געווארן קיין מועד איז אפילו איך היט אים נישט איז עס בחזקת שימור, איי אויב אזוי פאר וואס האט די תורה מחייב געווען דעם האלבן שאדן, ווער עס איז א ענין פון קנסא אז די תורה האט געקנס'עט, דאס איז די טייטש, מה לכולן שכן מועדין מתחילתן ווייל זיי זענען ניט בחזקת שימור און זענען א מועד זאלן מזיק זיין. ולמאן דאמר און דער וועלכער לערנט אדרבה קרן עדיפא שכוונתו להזיק, איז זאגט תוספות דאס גייט ארויף אויף דעם מאן דאמר וואס ער לערנט אז חצי נזק פון קרן איז נישט קיין קנס, פארוואס? ווייל סתם שוורים זענען לאו בחזקת שימור קיימי, אויב לויט דעם מאן דאמר, אפילו קרן נמי אתיא, קען איך קרן אויך אפלערנען, אז ס'וועט מיר שטיין בור מיט אנדערע זאכן קען איך קרן אויך אפלערנען, אלא למאי הלכתא כתבינהו רחמנא, אויב אזוי איך קען אפלערנען, פארוואס האט מיר די תורה געדארפן שרייבן יעדער מזיק באזונדער? להלכותיהן. ווייל יעדער איינער פון דיע אבות האט באזונדערע הלכות וואס דאס גייט נישט אהן ביי דעם אנדערן. למשל קרן דארף מיר שטיין אפילו איך קען דאך אפלערנען קרן לויט דעם מאן דאמר קרן עדיפא דארף מיר שטיין לחלק בין תמה למועדת צו וויסן דעם חילוק אז די ערשטע עה ווען ס'איז נאך א תם די ערשטע דריי מאל באצאלט מען א האלבן שאדן ווען קרן זאל מיר ניט שטיין איך זאל עס אפלערנען פון אנדערע וואלט איך דאך געזאגט אז קרן באצאלט אויך א גאנצן שאדן שן ורגל לפוטרן ברשות הרבים שן ורגל דארף מיר די תורה שרייבן כדי די תורה זאל מיר זאגן ובער בשדה אחר אז מ'איז נישט מחויב נאר דווקא ווען די בהמה איז אריינגעגאנגען אין רשות הניזוק און זי האט מזיק געווען, ס'איז אזוי דער דין סיי ביי שן סיי ביי רגל ברשות הרבים איז פטור. בור. לפטור בו את הכלים אין אמת'ן בור מוז מיר די תורה שרייבן, ווייל בור קאן איך דאך נישט אפלערנען פון אלע זאכן, ווייל איך קאן פרעגן מה לכולן שכן דרכן לילך ולהזיק, ווייל אומעטום גייט דער מזיק צו דעם ניזיק, און דא איז עס פארקערט, נאר דרך אגב כאפט ער שוין אן די הלכה פון בור לפטור בו את הכלים, אבער אבער אין אמת'ן בור מוז דאך באשטיין, וואס איז די טייטש לפטור בו את הכלים? די דין איז אז אויב ס'איז אריינגעפאלן אין בור א חמור מיט כלים, איז דארט מיט דעם זאטל, אויף דעם חמור איז ער חייב, אבער אויף די כלים איז ער פטור. יעצט ולרב יהודה דמחייב על נזקי כלים בבור, רב יהודה וואס ער זאגט על נזקי כלים בבור אז די כלים זענען געווארן ניזוק אין בור איז מען אויך חייב, איז אויך דא באזונדערע הלכות ביי בור וואס איז נישט דא ביי אנדערע לפטור בו את האדם, ס'איז דא א דין אז אויב דער מענטש איז אריינגעפאלן אין דעם בור און איז מת, לערן איך אפ פון דעם פסוק שור ולא אדם, און כלים לערן איך אפ פון דעם חמור אדם אדם דארף מען די תורה שרייבן, לחייבו בארבעה דברים, טאקע נזק קען איך אפלערנען פון די אנדערע זאכן, אבער די תורה דארף מען שרייבן, אז א חוץ נזק דארף מען אויך באצאלן צער ריפוי שבת בושת, ביי די אלע אנדערע זאכן איז נישט דא די ארבעה דברים, אש דארף מען די תורה שרייבן, לפטור בו את הטמון, די גמרא זאגט אז אויב ס'איז געווארן פארברענט א גדיש, און אין דעם גדיש איז געווען באהאלטן כלים, איז דא א פטור אויף די דברים הטמונים, איך לערן עס אפ, עס שטייט או הקמה, זאגן מיר מה קמה בגלוי אף כל בגלוי. ולר' יהודה דמחייב על נזקי טמון באש לאתויי מאי, ר' יהודה זאגט אז מ'איז מחוייב טמון באש, וואס קומט מ ווי מ'זאגט עס, וועלכע הלכות איז דא ביי דעם א, דארף מען די תורה שרייבן, נישט קיין ענין פון פטור, נאר לאתויי ליחכה נירו וסכסכה אבניו, נארמאל וואלט איך געמיינט, אש איז טאקע א מזיק, כ'וואלט עס אפגעלערנט פון אנדערע, נאר ווען די פייער האט עפעס פארברענט יענעמ'ס א הויז, יענעמ'ס תבואה, אבער דארט ווי די אש האט געמאכט אזא מזיק, אזוי געשאדנט וואס איז נישט די סדר, למשל, ליחכה נירו, די פייער, עס איז דארט געווען געאקערט, האט עס ווי מען זאגט פארטריקנט, אויסגעטריקנט, דאס איז נישט קיין גאנצע שאדן צי שטיינער, שטיינער טוען פייער נישט פארברענען, נאר וואס דען, ס'טוט זיך נאר ווי מען זאגט אפזענגען אזוי אביסל, דאך לערן איך עס אפ פון או השדה, אפילו ס'איז נישט ראוי פאר אש, ווייל דער עיקר אש איז נישט ביי דעם, דאך איז מחייב, מוז דאך מיר די תורה שרייבן אש כדי צו דערציילן דעם דין, אז ליחכה נירו און סכסכה אבניו כאטש ס'איז נישט דער עיקר דרך אש בכך, דאך איז מחייב. רש י וכולהו כי שדית בור בינייהו אתיא,

לא כל שכן איז אוודאי און אוודאי עס איז חייב עסטו וועלן זאגן ניין בור איז הארבער ווי שן פארוואס מה לבור שכן תחילת עשייתו עומד לנזק אז אויב איך מאך דעם בור צי איך לייג אוועק די תקלה ווייסט מען אז דאס שטייט אויף מזיק זיין אבער א בהמה שטייט נישט אויף מזיק זיין תאמר בשן דער מזיק פון שן שטייט נישט אויף מזיק זיין זאג איך דיר קרן יוכיח די ווען די בהמה האט מזיק געווען מיט דעם קרן ס'איז נישט תחילת עשייתו לנזק דאך איז חייב זע איך דאך אז תחילת עשייתו לנזק דאס איז נישט דער גורם דעם חיוב וועל איך זאגן מה לקרן ווייסטו פארוואס קרן איז חייב שכן כוונתו להזיק דער גורם איז דעם חיוב כוונתו להזיק ניין דו קענסט אזוי אויך נישט זאגן בור יוכיח בור איז נישט כוונתו להזיק, האט די תורה מחייב געווען, קאנסט דאך נישט זאגן אז די כוונתו להזיק מאכט דעם חיוב. וחוזר הדין, הצד השוה שבהן, וועלכע זאך איז גלייך בור מיט קרן, שדרכן להזיק, וממונך ושמירתן עליך, אף אני אביא אזוי וועל איך אויך מרבה זיין ש. וכן, די זעלבע זאך קען איך מרבה זיין רגל מקרן ובור, אז ס'זאל מיר שטיין קרן ובור קען איך אפלערנען רגל, דכי פרכת אז כ'וועל פרעגן מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק תאמר ברגל, וועל איך זאגן קרן יוכיח, מה לקרן שכן כוונתו להזיק, בור יוכיח, וכן אש וועל איך אויך אפלערנען מקרן ובור.

ביז אהער האט רש י מפרש געווען ס'זאל מיר שטיין בור מיט קרן, יעצט זאגט דער רש י א צווייטע זאך, וכן אי כתב רחמנא בור ושן, ס'זאל מיר שטיין בור מיט שן, אתו כולהו אינך נמי, קאן איך אלע אפלערנען, לבד מקרן, אבער קרן וועל איך דא נישט אפלערנען, בהאי דינא מיטן זעלבן קל וחומר ווי פריער מה דער בור שאין דרכו לילך ולהזיק חייב, וויל איך די זעלבע זאך אפלערנען רגל ואש לא כל שכן, וכן אדם, אדם וויל איך דא אויכעט אפלערנען, וועל איך זאגן, מה לבור, ווייסטו פארוואס די תורה האט מחייב געווען בור, שכן תחילת עשייתו לנזק, תאמר בכל אלה.

תאמר בכל אלו אבער רגל אש אדם איז נישט תחילת עשייתו און נישט הנאה להזיקו בור תוכיח הצד השוה שבהן אף אני אביא כל אלו אבל קרן לא אתיא מינייהו אז ס'זאל נאר שטיין בור מיט שן קען איך קרן נישט אפלערנען דאיכא למיפרך מה להצד השוה שבבור ושן שכן מועדין מתחילתן ווייל דרכן להזיק תאמר בקרן ביז אהער האט רש"י געזאגט ס'זאל נאר שטיין בור מיט שן, יעצט זאגט דער רש"י א דריטע זאך, וכן אי כתיב בור ורגל, ס'זאל נאר שטיין בור ורגל, אתי כולהו מהאי דינא דבור, קען איך אלעס אפלערנען פון זעלבן קל וחומר פון בור, מה דאך בור שאין דרכו לילך להזיק איז חייב, איז אוודאי און אוודאי שן און אש און אדם איז חייב, לבד מקרן, קרן קען איך נישט אפלערנען,

שכן הזיקו מצוי דכל שעה היא מהלכת, די בהמה גייט דאך אלעמאל און אלעמאל אז ס'עט דארטן זיין כלים וועט זי צוברעכן דאס איז די סיבה פארוואס ס'איז חייב. תאמר בכל אלו, אבער ביי שן אש אדם איז נישט הזיקו מצוי בור יוכיח, דו זעסט בור כאטש ס'איז נישט הזיקו מצוי דאך איז חייב, זע איך אז הזיקו מצוי איז נישט די סיבה פון חייב.